לעילוי נשמת יוסף שמואל בן משה יעקב הכהן האלט מען דא דף מ ב עמוד ב כי אברהם תיקן שחרית אברהם האט פסק געווען שחרית שחרית ווייזט אויף די שווארצקייט וכן השחרית שחרית איז א לשון פון שווארצקייט, וואס אונז האבן געשמועסט שחורה אני ונאוה, מען דארף נעמען דעם שווארצקייט, דעם מלכות און עס מאכן שיין, בחינת השכל התחתון, דער שכל התחתון אויפלעבן, הנל, וואס מ'האט אויבן געשמועסט, בחינת חכמה תתאה, די אונטערשטע חכמה שהיא בחינת שחרות וואס איז א בחינה פון שווארצקייט, כנל, אזוי ווי אויבן געשמועסט, שזוכין לתקן בחינה זו, און אזוי איז מען זוכה צו מתקן זיין די בחינה על ידי שונא בצע כנל, אויף דעם וואס מען האט פיינט געלט, אזוי ווי אויבן געשמועסט. מען קען עס אביסל אראפברענגען, ווען דאוונט מען דא שחרית, ווען דאוונט מען שחרית, נאך פאר מען הייבט אן צו ארבעטן, דעמאלטס איז קען מען אריינגיין אין בחינה פון פאר איך גיי אריין אין די תאוות ממון. על כן וועגן דעם, יצא מאברהם פון אברהם איז ארויסגעקומען יצחק וישמעאל יעקב ועשיו. שהם בחינת וואס איז די בחינה, כנגד ארבעה בנים דברה תורה, אקעגן פיר קינדער רעדט די תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, שהם כנגד ארבע מלכיות זענען אקעגן די פיר מלכיות שבקדושה וואס איז דא אין קדושה כידוע אזוי ווי ס'איז באקאנט, אזוי ווי ס'איז דא די פיר מלכות אין סטרא אחרא איז אויך דא די פיר מלכות אין קדושה, און דאס איז די ארבעה בנים וואס קומט ארויס פון אברהם אבינו, יצחק, ישמעאל, יעקב און עשיו, יעצט איז ער אביסל מסביר. ס'איז דא פיר וועלטן אויך. ס'איז דא אבי"ע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. יעצט לאמיר גיין אזוי. יצחק, דער יצחק זה בחינת בן החכם, דער קלוגער זון. כי יצחק על שם הצחוק והשמחה, ער גייט אויף די נאמען פון די געלעכטער און די פרייד. בחינת בן חכם, א קלוגער זון, ישמח אב, פריידט זיך דער טאטע. אונז האבן פריער געשמועסט כדי. כדי צו מכניע זיין די סטרא אחרא דארף מען זיין פרייליך מיט טון די מצוות, סאו ווען יצחק איז געבוירן געווארן איז געווען א געלעכטער ווען ער איז געבוירן געווארן, און ממילא דאס קומט פון די חלק החכמה און דאס קומט פון די חלק פון די וועלט פון די עולם האצילות, וואס אין די עולם האצילות וואס קומט אריין אין די מלכות, ווי אזוי דארף מען עס קענען קען מען עס בייקומען מיט דעם וואס מען איז פרייליך די מלכות דסטרא אחרא און עשיו הוא בן הרשע, דאס איז די בן הרשע, יעצט לאמיר גיין סיי אין קדושה און סיי אין טומאה, אין טומאה איז עס דא א בחינה פאר עזות, עשיו ווייזט אויף עזות, און די רבי האט אויך געשמועסט אין די תורה, און באלד וועלן מיר שמועסן מער פון דעם דארף מען א כח העזות כדי בייצוקומען די קדושה. כדי בייצוקומען די טומאה, די קליפה, די סטרא אחרא. יעקב איז בן תם. יעקב איז דער בן תם, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק יעקב איש תם. און יעקב ווייסט דאך, האט ער געלערנט, און מ'האט דאך שוין אויך געשמועסט אין די תורה, אז די חלק פון לערנען, דאס איז דאס דאס געבט מען צמצומים צו קענען פארשטיין די חכמה עילאה.

תשובה טון אויף זאכן וואס איך ווייס נישט בבחינת אין די בחינה אשר לא גזלתי אויף זאכן וואס איך טראכט כ'האב נישט גע'גזל'ט אז אשיב דעמאלטס דארף איך תשובה טון סאו האמיר דא געהאט אזוי האמיר דא יצחק יצחק ווייזט די חלק השמחה וואס אין עולם האצילות עשו ווייזט אויף עזות וואס דאס איז אין עולם העשייה יעקב ווייזט אויף תורה וואס דאס איז אין עולם הבריאה.

וזה און דאס מיינט אויכעט וישסף שמואל את אגג די שמואל הנביא האט צעשניטן דעם אגג, אגג קומט ארויס פון פון עמלק כי אגג הוא כלליות ארבע מלכיות דסטרא אחרא ער איז פון די ארבע מלכיות דסטרא אחרא און אים צעשניטן כמו שכתוב שטייט אין פסוק ראשית גוים עמלק די אנפאנג פון אלע פעלקער איז עמלק ממש זה לעומת זה אברהם אבינו איז געווען די ראשית די ערשטע פון אלע מאמינים און עמלק איז די ראשית גוים עמלק ער קומט פון די צד פון סטרא אחרא און וזה שפירש רשי און דאס וואס רשי איז מפרש דארטן וישסף חתכו לד' היינו שחתך ער האט אוועק געשניטן והבדיל האט צעטיילט את הד' די ד' שהיא בחינת מלכות דקדושה דלית לה מגרמה כלום ער איז געגאנגען דער שמואל הנביא און האט אוועק געשניטן דעם אגג, דער דער דער מלך פון עמלק, און אזוי האט ער צעשניטן ער האט אוועקגענומען די מלכות דקדושה פון די מלכות דסטרא אחרא. ווייל ד' ווערט עס אנגערופן פארוואס עפעס ד', ווייל ד' האט מען געזאגט דלית לה מגרמה כלום, ווייזט עס אויף ד'. און האט אוועקגעשניטן מאגג פון אגג שהוא כלליות ארבע מלכיות דסטרא אחרא וואס איז די כלליות פון די פיר קעניג פון די סטרא אחרא. און והעלה את המלכות דקדושה, און האט מעלה געווען די מלכות דקדושה. ווי אזוי? בשלש רגלים דורך די דריי רגלים. וזה וישסף.

עס איז געווען צו די תשובת השנה, דארט דעמאלטס איז געשען די מעשה, תשובת השנה, עת צאת המלכים וואס גייט ארויס די מלכים, איז דער רבי מסביר, תשובת השנה, זה בחינת שלש רגלים, די דריי ימים טובים, איז די תשובות פון די יאר, שהם ימי דין, ס'איז טעג פון ימי דין, ימי תשובה, טעג וואס מ'דארף תשובה טון, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה ווי חז"ל זאגן, בפסח אין פסח נדונים על התבואה, משפט מען אויף תבואה. און דאס איז ימי דין, בעצרת איז אויף די פירות האילן, אין סוכות איז על המים, אויף די וואסער, בקיצור על כל פנים זעט מען אז די שלש רגלים איז צייטן וואס מען משפט, ואז און דעמאלטס עת צאת המלכים כנ"ל, דעמאלטס גייען ארויס די מלכים, דאס מיינט שמוציאים בחינת מלכות דקדושה מגלות, מען נעמט ארויס די מלכות דקדושה. פון גלות של ארבע מלכות מלכיות פון די פיר קעניגרייכן ומעלין אותה און מען ברענגט זיי ארויף אל אור הפנים צו די אור הפנים המאיר וואס שיינט בשלש רגלים אין די דריי יום טובים ועל כן וועגן דעם יש ארבע בחינות בכל רגל יעדע יום טוב איז דא פיר בחינות

און שטייט אז משה רבינו איז אוועק געגאנגען און נאך דעם געווען אהרן און נאך דעם געווען זיינע קינדער און נאך דעם געווען די זקנים און נאך דעם געווען כלל ישראל, פון דעם לערנסטו ארויס אז יעדער איינער האט עס געלערנט פיר מאל. און בסוכות איז געווען ארבע מינים, פיר מינים, יא ארבע מינים, דאס איז פיר מינים, איז בקיצור הכל כנגד בחינת הד' הנ"ל, אלעס גייט אקעגן די ד', בחינת מלכות, די מלכות זאל מען מעלה זיין די מלכות, שצריך להעלותה מען דארף עס מעלה זיין אל אור הפנים צו אור הפנים,

על ידי תוכחה דורך מוסר. אונז האבן דאך דא געהאט אנפאנג תורה, לאמיר זיך עפעס משער זיין צו אנפאנג תורה וואס אונז האבן געשמועסט, דער צדיק דארף אריינשיינען אין אונז, ער איז דאך ער איז דאך א גוטער משפיע, ער איז א רופא הגדול ביותר, ער ווייסט ווי אונז מסביר צו זיין אז ס'דא א באשעפער, אבער ווי אזוי גייט ער, ווי אזוי טוט ער עס, דורך תוכחה. כי על ידי פתיחת פה של המוכיח דורך דעם וואס די מוכיח דער דער וואס זאגט מוסר עפענט אויף זיין מויל נתגלה חכמה ווערט נתגלה קלוגשאפט ועל ידי זאת החכמה דורך דער קלוגשאפט נתגלה החסד ווערט נתגלה די חסד און ווייל די די ראיה ווען איינער זאגט גוט מוסר האבן מיר שוין געהאט פון פאריגע תורה אז איינער זאגט גוט מוסר ווייס איך אז אויב ס'ברענגט חסד, אויב ס'ברענגט חסד ווייס איך ווייס איך אז ס'האט מיך ארויפגעברענגט און האט מיר געזאגט מוסר אויף א גוטע וועג, כי עיקר התגלות החסד, די עיקר פון מגלה זיין חסד איז על ידי חכמה, דורך חכמה, כי קל, די שם קל, נהירו איז שיין, איז א שיין, א לעכטיגקייט, דחכמתא פון חכמה, סאו במילא, און קל מיינט דאך מידת החסד, סאו מידת החסד שיינט פון חכמה, כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק פיה פתחה בחכמה, מען עפענט די מויל מיט חכמה, דאס מיינט מיט מוסר, מיט תוכחה, די ריכטיגע תוכחה, און אזוי קומט עס ארויס ותורת חסד על לשונה, און קומט ארויס די מידה פון חסד. וזה יהלמני צדיק חסד ויוכיחני, אז דער צדיק וויל מיך ברענגען חסד זאגט ער מיר מוסר, היינו שעל ידי תוכחה, דורך די תוכחה וואס קומט פון חכמה ווערט נתגלה חסד. יעצט.

אמאל דרך בזיון, שמבזים אותנו, די צדיק פארשעמט מיך, אף על פי כן, פון דעסטוועגן צריכין לקבל תוכחתם, מוז מען מקבל זיין זיין תוכחה, כדי לקבל על ידה את החסד כנ"ל, צו מקבל זיין די די חסד פון אים, און די בזיון איז וואס אונז רעדט מען דא, איז א מענטש קומט צום רעבען א גאנצן צייט, און עס זעהט אויס ווי דער רבי שטויסט אים אוועק, דאס איז א געוויסע תוכחה דאס, אזוי הייבט זיך עס אן, אבער מען דארף וויסן אז דאס איז די וועג ווי אזוי ס'גייט. הייבט זיך אן אזוי הייבט זיך אן די קדושה, ווען מען ווען א הייבט א מענטש הייבט אן עבודת השם ווייזט מען אים התרחקות, און דאס איז בזיונות וואס א מענטש מאכט מיט, אבער דורך דעם הייבט ער אן צו הייבט ער אן צו טרעפן דעם חסד פונעם צדיק, כי מה שתוכחתם הולכת לפעמים דרך ווי אזוי עס גייט א וועג פון א פארשוין פון א בזיון, צריך לדון אותם לכף זכות, מען דארף דן זיין לכף זכות, כי אין אדם נתפס על צערו, א מענטש, מען קען עס נישט כאפן א מענטש ווען ער איז פארווייטאגט. כי סובלין צער גדול מאיתנו, די צדיקים ליידן אסאך פון אונז. כי אפילו מה שהוא טוב אצלנו, ביי אונז איז זייער גוט, הוא רעה אצל הצדיקים, ביי די צדיקים איז עס שלעכט. ובפרט נאך וואס מ'רעדט דא דורך די סגנון התורה, רעדט מען דאך פון אז אונז זעמיר נאך אלץ קאנעקטעד צו די מלכות דסטרא אחרא. יעצט אפילו ווען אונז טוהן מיר גוטע זאכן, דארף מען אסאך רחמי שמים אונז זאל מען נישט זיין קאנעקטעד צו יענע חברה. און אפילו ווען ס'איז גוט, דארף אויך האבן אסאך רחמי שמים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, חז"ל זאגן כל טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים, ווייל א רשע איז דאך קאנעקטעד צו די מלכות דסטרא אחרא, א צדיק לעבט דאך אין מלכות דקדושה, סאו ס'איז שלעכט פאר אים. היינו, כי העסקים והשיחות חולין שלנו, די ביזנעס, יא וואס זיי דרייען זיך ארום מיט ביזנעס והשיחות חולין שלנו, סתם פשוטע ווערטער, הוא בוודאי רעה אצלם, דאס, א גאנצע צייט שמועסט מען, יא, דארף עס נישט אויסרעדן, אבער מ'שמועסט א גאנצע צייט פון פון כוחות פון פון כוחי ועוצם ידי. אלא אפילו טובותינו, אפילו אונזער גוטס דהיינו התפילה שהיא בערכנו רק טוב, אין אונזער ערך איז עס נאר גוט, אבער הוא אצל צדיקים, הוא רעה אצל צדיקים, בבחינת ותפלתי ברעותיהם, מיין תפילה פאר אים א שלעכטע זאך, כי תפילותינו מבלבלת אותם, ס'מישט, ס'צומישט, ס'צומישט די צדיקים אינגאנצן, וועם מיינסטו, מיינסט די אייבערשטער צו דו מיינסט דיך?

והכל נשמע אליו אז דייקא אלעס הערט דער צדיק דעמאלטס בשעה שעומד להתפלל ווען ער שטייט צו דאווענען בבחינת מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהלתו ווער קען רעדן די גבורות השם דאס הייסט דער צדיק ישמיע כל תהלתו הערט אלעס וואס הייסט תהלתו תהלתו לשון ובמלאכיו ישים תהלה און ביי די מלאכים מאכט דער אייבערשטער אזא צומישעניש היינו ערבוב ובלבולים שאז משמיעים את עצמם דייקא

ער ליגט אזויפיל אין גשמיות, ער ליגט אין מלכות דסטרא אחרא, און באים לבלבל אותו מתפילתו, זיי ווילן אים מבלבל זיין זאל נישט קענען דאווענען. איז על כל פנים בין כך ובין כך נישט קיין חילוק וואס די סיבה איז, צו זיי ווילן פאררעכטן צו ווילן מקלקל זיין. בשעת א תפילה דייקא באים כל הערבובים, קומען אלע צומישענישן, כל הבלבולים של אלע בלבולים פון א מענטש, ונשמעים אצלו אז, און זיי לאזן זיך הערן דעמאלטס.

ער איז די בחינה פון משיח, שאליו באים כל התפילות, אלע תפילות קומען צו אים להעלותם, עס מעלה צו זיין, כדכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק, ותהלתי אחטם לך, ותהלתי מיין מיין דאווענען, מיין צומישעניש אפילו, אחטם לך דאס איז, דאס דארף גיין צו די בחינה פון חוטם וואס דאס איז דער צדיק. שכל התהלות, אלע תהלות באים לבחינת משיח קומט אין בחינת משיח שהוא בחינת חוטם און די משיח איז בחינה פון די נאז, בחינת רוח אפינו משיח השם, די רוח פון די נאז, די לופט פון די נאז, דאס איז משיח. כי משיח הוא מורח ודאין, ער שמעקט און ער ווייסט צו א מענטש איז חייב אדער זכאי, ממילא ער שמעקט אויס די מענטש'ס תפילה, פון וואו קומט זיין תפילה?

און מתוך תפלה כנ"ל, וואס מען האט דאך געשמועסט. אלע צעמישענישן קומט אריין אין דאווענען. נמצא קומט אויס שהצדיק, שהצדיקים די צדיקים, הן סובלין צער, זענען סובל צער על ידי התפילה שלנו דורך אונזערע תפילות שמבלבלין אותם וואס צעמישט זיי. ובשביל זה וועגן דעם צריך לקבל תוכחתם, מוז מען מקבל זיין זייער תוכחה, אף שמבזין אותנו, זיי פארשעמען אונז. ס'טוט זייער וויי, מ'מוז דארף מען אויך וויסן פון ווי די צדיק קומט, די צדיק קומט פון א פלאץ פון וואס איז נאר הייליג און ריין, און אונז קומען מיט אונזערע משוגעת'ן, מיט אונזערע בלבולים, און כדי מען זאל קענען עפעס קונה זיין פון די צדיק, די צדיק זאל אונז אריינלייגן אין א וועלט פון מלכות דקדושה, אנהייבן לעבן אין די עולם העשיה צוזאמען מיטן באשעפער צוזאמען, דארף מען האבן די, דארף מען האבן די כח פון די צדיק.